פריער האט מען דאך דערמאנט אז צווישן די עריות וואס זענען א העכערע דור איז פארהאנען אחות אביו ואחות אמו, מיר וועלן נאכאמאל דערמאנען די אכט ערוות וואס זענען פריער, אמו, אמו האט מען צוליב דעם גוזר געווען צוויי שניות, אם אמו און אם אביו, אשת אביו, צוליב אשת אביו האט מען גוזר געווען

אבער ס'איז נאך געבליבן דארט צוויי עריות, אחות אביו און אחות אמו, טא ווי וועט זיין אז ס'איז א דור העכער, ס'איז נישט אחות אביו נאר ס'איז אחות אבי אביו, מן התורה איז עס מותר, ווי די רבנן אפשר האבן דאס געמאכט פאר א שניה, די זעלבע זאך אחות אמו. איז א ערווה מדין תורה, ווי וועט זיין אחות אם אמו? און די זעלבע שאלה איז פארהאנען אויף אשת אחי האב מן האב, ווי וועט זיין אשת אחי אבי האב מן האב, ווייל אין דער דור א דור שפעטער איז דאך דא א ערווה. שלח ליה רב משרשיא מתוסניא לרב פפא ילמדנו רבינו, דער רבי זאל אונז לערנען, אשת אחי אבי האב, אשת אחי האב מן האב איז דאך א ערווה, ווי וועט זיין א דור העכער צי דאס אויכעט א שניה. און די זעלבע שאלה איז ואחות אבי האב, אחות האב איז דאך א ערווה, ווי וועט זיין א דור העכער אחות אבי האב, צי איז דאס אויכעט א ערווה, און תוספות זאגט אז די זעלבע שאלה איז באחות אם האם. אזוי ווי איך האב א שאלה אויף אחות אבי האב, איז דאך די זעלבע שאלה אויף אחות אם האם. צי זאגן מיר מדלמטה ערווה, א דור נידריגער איז דאך א ערווה, אשת אחי האב מן האב איז א ערווה, איז למעלה נמי גזרו בה, אשת אחי אבי האב האט מען אויך גוזר געווען, או דילמא אדער ניין, הא איתפליג דרתא. ס'איז שוין געווארן דערווייטערט די קרובהשאפט, איז א דור העכער האט מען נישט גוזר געווען. זאגט די גמרא, תא שמע, כ'וועל דיר פושט זיין, מיר האבן געלערנט עמוד א', מה הן שניות, וועלכע זענען די שניות, ער רעכנט דארט אויס וועלכע ס'איז שניות, ולא קחשיב להו בהדייהו, און ער טוט דאס נישט רעכענען, איז א סימן אז דאס איז נישט אסור וועגן שניות. זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה, תנא ושייר, ער לערנט און ער לאזט איבער, פרעגט די גמרא מאי שייר דהאי שייר, וואס לאזט ער איבער וואס ער לאזט דאס איבער, לכאורה בה הייבט זיך דאך גלייך נישט אן די קשיא, מיר זאגן דאך אז די שאלה איז געווען אויף וויפיל זאכן? אויף דריי זאכן, אויף אשת אחי אבי האב, און אויף אחות אבי האב און אחות אם האם, נאר תוספות זאגט אז די אלע דריי ווערן אנגערופן ווי איינס, ווייל דער טעם איז ווייל ס'איז א דור העכער פון די קרובישאפט. ענטפערט די גמרא, שייר שניות דבי רב חייא, ווייטער איז דא א ברייתא וואס רב חייא רעכנט אויס נאך זעקס שניות, איז האט ער איבער געלאזט די שניות פון רב חייא דערציילט האט ער לאזט דאס קען מען שוין איבער לאזן דער סדר פון תנא איז איין זאך נישט איבער לאזן ווייל אויב ער לאזט איבער איין זאך איז זיכער דעמאלט א סברה צו זאגן פארוואס האט ער פונקט דאס איבער געלאזט איך זעה דאך אז דער תנא איז נישט קיין מענטש פון איבער לאזן ער האט דאך אלעס געלערנט פארוואס האט ער איינס איבער געלאזט מסתמא ווייל אין דער זאך איז דער דין אנדערש. אבער דארט ווי איך זע אז ער לאזט איבער מער ווי איין זאך, זאג איך אז ס'איז א תנא וואס זיין סדר איז איבערצולאזן. איז אבער זיך די זאך נישט פושט געווען, די זאך איז נאך א שאלה, וועלכע זאך, אשת אחי אבי האב, און אחות אבי האב, דערציילט די גמרא אמימר אכשר באשת אחי אבי אביו, אמימר האט מכשיר געווען ובאחות אבי אביו, אמר ליה רב הלל לרב אשי, האט רב הלל געזאגט צו רב אשי'ן, פארוואס האט עס אמימר מכשיר געווען? לדידי חזיא לי, איך האב געזען שניות מר בריה דרבנא, די שניות פון וואס ס'איז געווען פון מר בריה דרבנא, וכתיבן און ס'איז געשריבן שיתסרי לאיסורא זעכצן שניות צום איסור. מאי לאו, מיינסטו נישט, תמני דמתניתא אַכט פון דער ברייתא וואס מיר האבן געלערנט עמוד א', עמוד א' האבן מיר געלערנט אַכט שניות, צוליב אמו איז דא צוויי, אם אמו און אם אביו, צוליב אשת אביו איז דא צוויי. וועלכע צוויי? אשת אבי אביו און אשת אבי אמו? יעצט צוליב כלתו איז דא צוויי, כלת בנו און כלת בתו האבן מיר זעקס, און צוליב אשת אחי האב מן האב האבן מיר אויך געהאט צוויי, אשת אחי האב מן האם און אשת אחי האם מן האב איז אכט. יעצט ושית דבי רב חייא, מיר וועלן ווייטער לערנען דף כב, רב חייא זאגט נאך זעקס, זעקס און אכט איז פערצן, והנך תרתי דיע צוויי הא שיתסרי, איז דאך דא זעכצן, איז דאך א סימן אז דיע צוויי זענען אויך אסור, זאגט די גמרא ולטעמיך לויט דיר נאך, שיבסרי הויין, ס'איז דאך דא זיבעצן,

אבי האב, און אחות אבי האב, וואס ביי זיי איז די צד אחווה די אב, און די פארוואס איז עס א שניה, ווייל למטה די די איז א איז א ערווה, איז בחדא חשיב להו, והא שיתסרי איז דא זעכצן. פרעגט ער והא מכל מקום לדידי חזי לן דכתיבן לאיסורא, איך האב דאך געזען אז ס'איז געשריבן אז ס'איז דא זעכצן שניות וואס זענען אסור, אויב אזוי מוז איך דאך אויך צורעכענען אשת אחי אבי האב און אחות אבי האב, פארוואס האט אמימר מכשיר געווען? אמר ליה האט ער אים געזאגט ולטעמיך לויט דיר נאך אי הוה כתיב להיתירא, ס'זאל געווען שטיין להיתירא, מי הוה סמכת עלייהו, וואלסטו זיך געווען אויף דעם פארלאזט, איי ס'איז דאך געווארן געשריבן אין דעם ספר ביי מר בריה דרבנא.

יעצט גיי מיר לערנען די זעקס שניות פון רב חייא, תני דבי רב חייא, מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רב חייא א ברייתא, שלישי שבבנו, שלישי שבבנו הייסט בת בן בנו, דאס הייסט די פערדע דור פון אים, יא, ושבבתו, שבבתו בת בן בתו. ושבבן אשתו, א אוראייניקל פון זיין פרוי, ושבבת אשתו, שניה. מצד דין הערווה איז די באבע מיט דעם אייניקל אשה בתה, בת בנה, בת בתה, א שניה איז די שפעטערדיגע דור.

ווען ביי חמיו רוף איך עס אן רביעי, ס'איז די פערדע דור מוז איך דאך צורעכענען אשתו אויכעט, דאס הייסט אם אם חמיו איז דריי און אשתו איז די פערדע. ומאי שנא למטה דלא קחשיב לה לאשתו, ווען ער דערמאנט למטה רופט ער עס אן שלישי שבבנו, ושבבתו, ושבבן אשתו, שבבת אשתו, רופט ער עס אן שלישי. וויאזוי מיינט מען דארט שלישי? אויב איך רעכן אריין די פרוי איז דאך א ערוה דאורייתא, מיינט מען דאך אויך די פערדע דור. נאר וואס דען, פארוואס רוף איך עס אן שלישי? ווייל איך רעכן נישט אשתו. שטעלט זיך די שאלה, פארוואס ביי חמותו רעכנט מען יא אשתו, און ביי די דורות למטה רעכנט מען נישט אשתו? איך רוף אן בת בן בנו דעם דריטן דור, און איך רעכן נישט צו אשתו זאל זיין די פערדע דור. ענטפערט די גמרא, למעלה, ביי די אויבערשטיקע, לאמיר זאגן אם אם חמיו, דאיסורא מכח אשתו קאתי, דער איסור קומט דאך מכח זיין פרוי. קחשיב לה, רעכן איך די פרוי אויכעט, דעריבער קומט אונז אויס פיר דורות למטה, די דורות אראפ, דאיסורא לאו מכח אשתו קאתי, למשל, בתו, בת בתו, רעדט זיך דאך נישט דורך קידושין, עס רעדט זיך דאך מאנוסתו איז דאך דא נישט געווען קיין אישות איז רוף איך נישט אן קיין אשה עס איז נישט דא קיין אשה דעריבער רוף איך אן בת בן בנו רוף איך אן די דריטע דור דעריבער לא קחשיב לה רעכן איך נישט נאר דריי פרעגט די גמרא והא בן אשתו ובת אשתו. וואס ס'איז דאך נישט זיין משפחה, פארוואס איז עס אסור? דאיסורא מכח אשתו קאתי, דער איסור קומט דאך דארט אויך מכח אשתו, ולא חשיב לה, און ער טוט עס נישט רעכענען פאר קיין דור, ער זאגט שלישי שבבת אשתו, שלישי שבבן אשתו, ער דארף דאך דאס ווי מ'זאגט רעכענען רביעי, ווייל דארט איז דאך עס נישט זיין קרובישאפט, נאר וואס איז די קרובישאפט? ווייל ס'איז א אוראייניקל פון דער פרוי. ענטפערט די גמרא, איידי דתנא שלושה דורות למטה דידיה ולא חשבה, ווייל ער רעכנט דריי דורות למטה דידיה, בתו שלישי שבבתו שבבנו ולא חשבה און ער רעכנט דאך נישט, ער רעכנט די דריטע, תנא נמי שלושה דורות למטה דידה ולא חשבה און ער טוט עס נישט רעכענען. אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי געפרעגט רב כהנא, שניות דבי רבי חייא, יש להם הפסק או אין להם הפסק? פריער האט מען דאך געלערנט דף כ"א עמוד א', ס'איז דא שניות וואס האבן נישט קיין הפסק, אמו אם אמו איז אסור אויף אלע דורות, האט מען געלערנט און דערמאנט אין די מפרשים דערמאנען א ירושלמי, אז שרה איז אסור פאר יעדן איינעם, ווייל ס'איז דאך אם אם אם אם אמו, ווי איז אבער כלת בתו? ווייל אין דעם דור איז דאך נישט דא קיין ערוה דאורייתא, איז דא א הפסק, כלת בתו, די שנור פון דער טאכטער איז אסור, אבער כלת בת בתו איז מותר. וויל איך וויסן די שניות פון רב חייא'ן, צי עס האט א הפסק, די פערטע דור איז אסור, אבער די פיפטע נישט. או אין להם הפסק, ס'האט נישט קיין הפסק, זאגט די גמרא תא שמע קען זיך פושט זיין. דאמר רב רב האט געזאגט אז אין די פריערדיגע ברייתא פון די אַכט שטייט ארבע נשים יש להם הפסק, ותו לא ווייזט אויס נאר פיר האבן א הפסק, און די פון רב חייא'ן אלע דורות. זאגט די גמרא עס איז נישט קיין ראיה, דילמא קען זיין כי קאמר רב לההיא מתניתא פון דער פריערדיגע ברייתא וואס ווערט דערמאנט אַכט, פון יענע אַכט האבן פיר א הפסק, אבער די זעקס קען זיין האבן אויך א הפסק, תא שמע קען זיך פושט זיין די שלישי רביעי ווייזט דאך אויס שלישי רביעי אין די דריטע דור די פערדע דור איז אסור טפי לא זאגט די גמרא אז פון דעם איז אויך נישט קיין ראיה דילמא קען זיין משלישי ואילך מרביעי ואילך נישט ער מיינט צו זאגן דור שלישי נאר ער מיינט פון דור שלישי אן מרביעי מיינט מרביעי ואילך. ברוך השם, מסכת יבמות, דף כ"ב עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט ואילך. אמר ליה רבא לרב נחמן.

אם אמו דאך אסור אלץ שניה, או לא גזרו שניות בגרים, אדער מען האט נישט גוזר געווען, איז אויב ער האט אם אמו איז גוט. אמר ליה האט ער אים געזאגט, וואס איז די שאלה? השתא ומה דאך ערוה גופה די ערוה אליין ביי א גר, וואלט דאך מדין תורה איז דאך מותר, ווייל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי און ער האט נישט קיין שום קרובהשאפט, פארוואס איז ער אסור אויף דער ערוה? אי לאו ווען נישט שלא יאמרו זאל נישט זאגן באנו מקדושה חמורה מיר זענען געקומען פריער האט מען געהאט א קדושה חמורה פריער האט ער נישט געטארט חתונה האבן מיט דער מאמע פריער האט ער נישט געטארט חתונה האבן מיט אחותו מאמו און כ'וועל אים יעצט מתיר זיין וועט ער זאגן איך קום פון א הארבע חמור'ע קדושה לקדושה קלה איז דאך לא גזרו רבנן וואלטן די רבנן נישט געגוזר געווען ווערט דאך כקטן שנולד דמי. איז דאך די עריות אליין מדרבנן, שניות מיבעיא איז א זיכערע זאך, אז שניות האט מען ביי גרים נישט גוזר געווען. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, גרים? הואיל ואתו לידן, מען רעדט שוין פון גרים, נימא בהו מילתא, וויל איך זאגן אויף דעם א זאך, א דין. אחין מן האם, ברידער פון איין מאמען, זיי האבן זיך ביידע מגייר געווען, ביידע זענען יעצט אידן, נאר זענען ברידער פון איין מאמען, לא יעידו לכתחילה זאלן זיי נישט זאגן עדות, ווייל די קרובהשאפט פון א מאמע ביי גרים איז א קרובהשאפט, ס'איז דאך זיכער זיין מאמע, ואם העידו עדותן עדות, ווייל ער איז דאך כקטן שנולד דמי, אחין מן האב, מעידין לכתחילה, מעגן לכתחילה זאגן עדות, אמימר אמר, אמימר זאגט, אפילו אחין מן האם, נמי מעידין לכתחילה. פרעגט די גמרא ומאי שנא מעריות, פארוואס זאגן מיר ביי עריות אז א גר טאר נישט נעמען די קרובהשאפט פון די מאמע, הייסט דאך איז פון דעם אז כאטש האט זיך מגייר געווען כאטש גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, דאך מדרבנן האט מען געזאגט אז די קרובהשאפט פון די מאמען איז קרובהשאפט, און פארוואס ביי עדות זאגט מען אז ס'איז כשר אפילו עדות זאגן? ענטפערט די גמרא, ערוה לכל מסורה, די זאך פון ערוה איז אלעמען געווארן איבערגעגעבן, אלע האבן נעמען פרויען, איז אויב כ'וועל זאגן אז דער גר מעג נעמען אמו, וועט מען קומען מתיר זיין ביי א איד אויכעט, ווייל זיי ווייסן נישט אז גר כקטן שנולד דמי. איז דא האסטו תוספות פרעגט די קשיא, פריער געשטאנען. אז דער שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, און דא זאגט גאר שוין די גמרא א צווייטן טעם, ערוה לכל מסורה, האב איך מורא מ'וועט זיך אויף אים פארקוקן, דער תוס' איז דא איז מאריך אין דעם. ווי איז אבער עריות? עדות? עדות איז דאך לבית דין מסורה, ווער איז מקבל עדות? די בית דין. און אפילו איך וועל גיין מכשיר זיין די עדות פון גרים, וועל איך נישט קומען מכשיר זיין די עדות פון ברידער פון אידן. פארוואס נישט? ווייל ס'איז דאך געווארן איבערגעגעבן צום בית דין, און די בית דין ווייסט וגר שנתגייר, כקטן שנולד דמי, ווייסן זיי ווען צוויי ברידער זענען זיך מגייר, איז לגבי דעם דין עדות זענען זיי מקבל, און פון דעם וועט נישט ארויסקומען קיין מכשול אז ער זאל מקבל זיין עדות פון. א איד א ברודער ער זאל עדות זאגן אויף א ברודער, און תוספות איז דא פרעגט דאס אויף, פריער האט די גמרא געזאגט פארוואס מען האט געהאט גע'אסר'ט די ערוה, מכח דעם שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, און דא אז זאגט די גמרא א צווייטן טעם ווייל אתי לאחלופי בישראל, און תוספות איז שוין מחלק אז ס'דא ערטער וואס די טעם איז נאר אתי לאחלופי, און ערטער איז פארהאנען שלא יאמרו. רש"י. זאגט די משנה, מי שיש לו אח מכל מקום, ער האט א ברודער מכל מקום, ווי די גמרא וועט עס אפטייטשן, ער איז א ממזר, ער איז געבוירן געווארן וואס דער טאטע איז געקומען אויף חייבי כריתות, אבער א ברודער איז ער, זוקק את אשת אחיו ליבום, אז ס'איז געשטארבן געשטארבן דער ברודער, איז זי זקוקה ליבום פאר דעם ממזר, ער קען איר נישט מייבם זיין, ווייל ס'איז דאך א חייבי לאוין, נאר ער דארף געבן חליצה, ווי מיר האבן געלערנט ביי חייבי לאוין, חולצות ולא מתייבמות. ואחיו הוא לכל דבר, ער איז זיין ברודער לגבי יעדע זאך. חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הנכרית, אויב א ברודער פון א שפחה אדער מן הנכרית, דארטן נאר ווערט דער יחוס אינגאנצן נישט גערעכנט פון דעם טאטן. דאס הייסט אז ס'הייסט נישט דעם טאטנ'ס קיין קינד, נאר דאס ווערט אנגערופן אז ס'איז איהר'ס א קינד. אבער ס'איז נישט דעם טאטנ'ס א קינד, איז דאך עס נישט זיין ברודער. מען רעדט דאך, ער איז דאך געבוירן געווארן ניט מן השפחה, ער איז געבוירן געווארן ביי די ריכטיגע פרוי. איז דאס נישט זיין ברודער, אבער זי הייסט נישט דעם טאטנ'ס א קינד. אזוי, מי שיש לו בן מכל מקום. פוטר אשת אביו מן היבום, אז איינער האט א ממזר נאכער האט ער חתונה מיט א פרוי און ער שטארבט אן קינדער, דארף מען די פרוי נישט מייבם זיין, ווייל דער ממזר טוט פטר'ן. וחייב על מכתו וקללתו, ווען דער ממזר שלאגט זיין טאטן און שעלט דעם טאטן, איז די זעלבן דין, דעם דין ווי מכה אביו ומקלל אביו. ובנו לכל דבר, די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין די אריכות.

גמרא, פרעגט די גמרא, מכל מקום לאתויי מאי, שטייט מי שיש לו אח מכל מקום, וואס גייט עס מיר זאגן? אמר רב יהודה, לאתויי ממזר, אז ער האט א ברודער, דער וואס איז געשטארבן האט א ברודער א ממזר, טאר די פרוי פון דעם מת נישט חתונה האבן, ער דארף באקומען פון אים חליצה. פרעגט די גמרא, פשיטא, אחיו הוא וואס דארף מיר די משנה דאס דערציילן, א זיכערע זאך איז דאך זיין ברודער. זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי זיכער מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען לילף אחוה אחוה פון בני יעקב, דעם דין פון יבום לערן מיר דאך אויך אפ פון בני יעקב, שטייט כי ישבו אחים יחדיו לערן מיר דאך אפ אזוי ווי דא מיינט מען אחים מן האב, ביי די בני יעקב איז די זעלבע זאך די מצוה יבום איז אחים מן האב, וואלט איך געוואלט מיינען איך זאל אויך אפלערנען לגבי דעם מה להלן אזוי ווי דארטן כשרים ולא פסולים אף כאן כשרים ולא פסולים, ממילא וואלט איך געזאגט אז אויך א ממזר איז נישט זוקק ליבום, קא משמע לן דארף מען דאס דערציילן. פרעגט די גמרא, ואימא הכי נמי, אפשר טאקע אזוי? זאל איך טאקע אפלערנען פון בני יעקב אז ווען איז דער אח זוקק דווקא כשרים? ענטפערט די גמרא, כיוון דלענין יבום מיפטר נפטר, לגבי דעם אז עס איז דא בן ממזר, לערן איך אפ פון א פסוק, ובן אין לו עיין עליו אז אויב ס'איז דא א בן א ממזר איז ער פוטר ווייל ס'הייסט א בן, איז אויב ס'הייסט א בן איז מיזקק נמי זקיק איז די אשת אחיו איז אויך זקוק ליבום, אפילו ס'איז דא נישט דא קיין צווייטע ברודער נאר דער ברודער דער ממזר איז אויך זוקק ליבום, אין די משנה האבן מיר געלערנט ואחיו הוא לכל דבר. ער איז זיינס א ברודער לגבי יעדע זאך, למאי הלכתא לגבי וועלכע זאך, ליורשו, ער ירש'נט דעם ברודער דעם ממזר, וליטמא לו, אויב ער איז א כהן און אויך דער כהן האט א ברודער א ממזר און דער ממזר איז געשטארבן, איז דאך דא א דין אז די שבעה קרובים איז איז מעג ער זיך מטמא זיין אדער עס איז א מצוה ער זאל זיך מטמא זיין זיך מטמא צו, פרעגט די גמרא פשיטא אחיו הוא א זיכערע זאך איז דאך זיין ברודער, זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי פשיטא, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל וכתיב ס'שטייט אין פסוק אין פרשת אמור ווען עס ווערט דערמאנט צו וועלכע קרובים דער כהן קען זיך מטמא זיין, שטייט דארט כי אם נאר לשארו הקרוב אליו, ואמר מר האט מען געלערנט שארו זו אשתו. ער מעג זיך מטמא זיין צו זיין פרוי, אז אויב די אשת כהן שטארבט מעג זיך דער כהן צו איר מטמא זיין, וכתיב עס שטייט לא יטמא בעל בעמיו להחלו, אז ער קען זיך נישט מטמא זיין בעמיו גייט ארויף אויף דער פרוי, זאגן מיר אזוי יש בעל שמטמא, אמאל איז דא א מאן ער איז זיך יא מטמא, ויש בעל שאין מטמא, אמאל דער מאן דער כהן טאר זיך נישט מטמא זיין לאשתו, הא כיצד, ווען איז אזוי און ווען איז אנדערש? מטמא הוא לאשתו כשרה, אויב ס'איז א פרוי א כשר'ע ער מעג מיט איר וואוינען, אז זי איז געשטארבן איז ער זיך מטמא צו איר. ואין מטמא לאשתו פסולה, אויב דער כהן האט מקדש געווען א גרושה און זי איז געשטארבן טאר ער זיך צו איר נישט מטמא זיין. זע איך דאך אז ביי אשתו איז א חילוק, ער מעג זיך נאר מטמא זיין אויב זי איז כשרה נישט זי איז פסולה. הכא נמי וואלט איך דא אויך געוואלט מיינען מטמא הוא לאח כשר, איז זיך מטמא נאר ווען דער ברודער איז א כשר'ער, ואין מטמא לאח פסול אז דער ברודער איז א ממזר וואלט איך געוואלט מיינען טאר ער זיך נישט מטמא זיין, קא משמע לן דארף מען די משנה דערציילן ואחיו הוא לכל דבר אז אויב דער אח ממזר איז געשטארבן מעג ער זיך מטמא זיין, פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, כ'האב דאך א סברה אזוי ווי איך זעה ביי אשתו איז זיך נאר מטמא צו כשרע, זאל איך זאגן ביי אח אויך אזוי נאר לכשרע? ענטפערט די גמרא ס'איז א חילוק, התם לאפוקי קיימא, דארטן אז די פרוי איז א פסול'ע דארף מען דאך איר גט'ן, איז אויב זי שטייט אויף צו גט'ן ווערט זי שוין נישט אנגערופן אשתו, אבער הכא דא, אחיו הוא, א ברודער קען מען נישט גט'ן, ער איז אלעמאל זיין ברודער. אויף יורש איז א סברא פשוטה, חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הנכרית, מאי טעמא? אמר קרא, ס'שטייט אין פסוק, האשה וילדיה תהיה לאדוניה, דאס הייסט אז די קינדער פון א שפחה באלאנגען צו דעם בעל בית, אז עס באלאנגט נישט צו דעם טאטן פון די קינדער, דער פסוק שטייט.

וואס ער וועט נעמען דיין טאכטער וועט אפקערן די קינד, בנך, הייסט עס אז די טאטע איז א גוי און זי איז א אידישע, איז די קינד טאקע א איד, אבער כי תסיר שטייט נישט אז אויב די, דאס הייסט אז אויב די טאטע איז א איד און זי איז א נכרית איז נישט דא די חשש פון כי תסיר ווייל ס'איז באלד נישט קיין איד. מי שיש לו בן מכל מקום פוטר מכל מקום לאתויי מאי, וואס גייט מיר די מכל מקום מרבה זיין, אמר רב יהודה לאתויי ממזר, מאי, דאס הייסט, מאי טעמא, פארוואס זאגן מיר א ממזר טוט אויך פטר'ן, דאמר קרא, ס'שטייט אין פסוק ובן אין לו, און ס'האט געדארפן שטיין אין אן א י, און תוספות אין קידושין דארט מסביר, כאטש אסאך מאל שטייט דאך אין מיט א י, אבער מ'טרעפט אנדערע מאל ווי עס שטייט אן א י' אין אין דא א אז איך קען דרש'ענען א דרשה, אויב די כוונה פון דער תורה זאל נישט זיין צו דרש'ענען די דרשה, וואלט דא אויך געדארפן שטיין אן א י'. אז ס'שטייט נאר מיט א י', זאג איך, עיין עליו, זוך נאך, דאס הייסט אפילו עס איז נישט קיין זיין בן אזוי אינגאנצן, און דאך איז עיין עליו, טוט ער אויכעט פטר'ן, רש"י. אין דער משנה האט מען געלערנט וחייב על מכתו אז איינער האט א זון מכל מקום, ווי די גמרא האט פריער געזאגט, ער איז א ממזר און ער שלאגט דעם טאטן, איז ער מחויב. פרעגט די גמרא אמאי, פארוואס זאל דער זון זיין מחויב? קרי כאן זאל איך דא ליינען, ונשיא בעמך לא תאור, דער פסוק זאגט, א נשיא אין דיין פאלק זאלסטו ניט שעלטן. זאגן מיר, בעושה מעשה עמך, ווען ביסטו געווארן געווארנט? דווקא בעמך ווען ער טוט מעשה עמך? און דא אט דער טאטע איז דאך נישט עושה מעשה עמך, ער פירט זיך דאך נישט אויף ווי א איד דארף זיך פירן, ער איז געקומען אויף א ערווה און ער האט געבוירן א ממזר, דארף דאך דער זון נישט זיין מחוייב ווען ער שלאגט דעם טאטן אלס טאטן? ענטפערט די גמרא, כדאמר ר' פנחס משמיה דרב פפא, אזוי ווי ר' פנחס אין נאמען פון רב פפא'ן האט פארענטפערט די זעלבע קשיא וואס מען האט געפרעגט אויף א צווייטן ארט אז עס רעדט זיך בעושה תשובה האט געטאן תשובה, הכא נמי דא אויכעט רעדט זיך כשעושה תשובה. אז דער טאטע האט געטאן תשובה דעריבער זאגן מיר וחייב על מכתו אז דער זון איז מחויב ווען ער שלאגט דעם טאטן, פרעגט די גמרא והא בר תשובה הוא דער וועלכער איז געקומען אויף א ערווה און האט געבוירן א ממזר, איז ער דען א מענטש פון תשובה, ווען דער ממזר לעבט? והתנן מיר האבן געלערנט, שמעון בן מנסיא אומר, שמעון בן מנסיא זאגט, איזה וועלכעס מיינט דער פסוק, מעוות לא יוכל לתקון, א פארקרומטע זאך וואס מען קען נישט צורעכט מאכן, זה הבא על הערווה, איינער איז געקומען אויף א ערווה והוליד ממנה ממזר און ער האט געבוירן א ממזר, ווי רש"י דארט מסביר אין חגיגה דף ט, ער האט געברענגט פסולין צווישן די אידן, און דער חטא איז א חטא וואס איז נגלה לרבים, איז אז איך זע דער ממזר לעבט איז א סימן אז זיין תשובה נאכנישט געווארן נתקבל. ענטפערט די גמרא, ריכטיג אז ס'איז טאקע מעוות לא יוכל לתקון, אבער השתא מיהו עושה מעשה עמך הוא, ווייל ער האט געטאן תשובה ווערט ער אנגערופן עושה מעשה עמך, זאל טאקע זיין אז זיין זינד איז א זאך וואס אלע זעען מען דערמאנט זיך כל זמן דער ממזר לעבט, אבער נאך דער צייט וואס ער האט געטאן תשובה איז ער שוין אין כלל פון עושה מעשה עמך. רש"י, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, הבא על אחותו והיא בת אשת אביו, איינער איז געקומען אויף זיין שוועסטער און ס'איז א שוועסטער בת אשת אביו, זי געבוירן געווארן צו דעם טאטן פון א פרוי וואס ער האט מקדש געווען, מ'מיינט צו זאגן זי איז נישט געבוירן געווארן באונסין, ס'קאן אמאל זיין ס'איז א שוועסטער אבער ס'איז נישט א טאכטער פון טאטנ'ס פרוי, זי איז געבוירן געווארן דורך זנות, דא רעדט מען די שאלה זי בת אשת אביך אויך איז זי געבוירן געווארן על ידי נשואה. מיר וועלן מקדים זיין, ס'דא צוויי פסוקים אין ויקרא קאפיטל י"ח פסוק ט' שטייט דארטן ערות אחותך בת אביך או בת אמך אז דאס איז דיין שוועסטער די טאכטער פון דיין פאטער אדער דיין שוועסטער איז דאס די טאָכטער פֿון דײַן מאַמע, אַ שװעסטער פֿון דער מאַמע, מולדת בית או מולדת חוץ, צי זי, דער טאַטע, מעג מיט איר װאױנען, ער מעג איר מקדש זײַן די מאַמען דײַנע, צי ער קאָן נישט מיט איר װאױנען, װײַל זי איז אָסור אױף אים מכּוח לאו, דאָס איז געבױרן געװאָרן דורך עבֿירה, לא תגלה ערותן.

אז ס'איז די טאכטער פון דער פרוי פון דיין טאטן, און מען מיינט נישט ס'איז א שטיף קינד, נאר מען מיינט מולדת אביך, זי איז געבוירן געווארן פון דיין טאטן, אחותך היא, ס'איז דיין שוועסטער, לא תגלה ערותה, האבן מיר דא צוויי פסוקים, אין פסוק ח' שטייט, אין פסוק ט' שטייט ערות

האָט מען עובר געווען צוויי לאוין, אי אלס אחותו, און בת אשת אביו. רבי יוסי בן יהודה אומר, רבי יוסי בן יהודה זאָגט, אינו חייב אלא משום אחותו בלבד, ער איז נאָר מחויב דעם לאו וואָס ווערט דערמאַנט אין פּסוק ט', אחותו, ולא מפּני בת אשת אביו, ער איז נישט מחויב אלס בת אשת אביו. פרעגט די גמרא מאי טעמייהו דרבנן, וואס איז דער טעם פון די רבנן וואס זיי זאגן אז מען איז עובר צוויי לאוין? אמרי, זיי זאגן אזוי, מכדי כתיב, שטייט דאך דארט דערמאנט אין פסוק ט', ערות אחותך בת אביך או בת אמך, איז דאך אין דעם פסוק רעדט זיך דאך סיי מן אונסין סיי מן הנשואה, דארט ווערט דאך נישט דערמאנט דאס ווארט אשת, רעדט זיך דאך איצט באונסין אויכעט, אויב אזוי ערות בת אשת אביך, דאס וואס שטייט אין פסוק י"א, ערות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, למה לי, וואס דארף מען דאס שטיין? ס'איז דאך אויך אחותו בת אביו. שמע מינה איז פון דעם א ראיה לחייבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו. דער פסוק גייט מיר זאגן אז ס'זאל זיין דער חיוב וועגן אחותו, און בת אשת אביו. אויב ס'איז געוועזן מן האונסין, דעמאלט איז נאר דא דער חיוב אלעס אחותו, און אויב ס'איז געווען מן הנישואין איז מען אויך עובר דעם לאו פון בת אשת אביו, און אויב ס'איז געווען בשוגג דארף מען ברענגען צוויי חטאות'ן. פרעגט די גמרא ורבי יוסי ברבי יהודה, פון וואנען ווייסט רבי יוסי ברבי יהודה אז מ'איז נאר עובר איין לאו? ער זאגט אזוי, אמר קרא אחותך היא, אין פסוק י"א ווי עס שטייט ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא, קומט מיר דער פסוק זאגן משום אחותו אתה מחייבו, כ'בין דיר נאר מחייב אלעס אחותו ואי אתה מחייבו משום בת בת אשת אביו אבער ס'איז נישט דא די לאו פון בת אשת אביו אחותך היא נאר אחותך בין איך דיר מחייב פרעגט די גמרא ורבנן די רבנן וואס זיי לערנען אז ס'איז דא צוויי לאוו'ן איין לאו פון אחותך און איין לאו פון בת אשת אביך, האי אחותך היא, מאי עבדי ליה, וואס טוען זיי מיט דעם אחותך היא? רבי יוסי ברבי יהודה זאגט אז דער פסוק איז מיר מגלה מ'איז נאר עובר איין לאו, אבער די רבנן זאגן מען איז עובר צוויי לאוו'ן, וואס טוען זיי מיט דעם אחותך היא? מיבעי ליה, זיי דארפן דאס האבן

איז מען אויכעט מחוייב, ווייל פון דעם פסוק וואס רעדט זיך ביי אונז אין פסוק ט' שטייט בת אביך או בת אמך, מיינט מען בת אביו שלא בת אמו, אדער בת אמו שלא בת אביו. טאקע אין דעם פסוק בת אשת אביך רעדט זיך עס סיי אמו סיי אינו אמו, אבער ביי אונז ווייס איך דאס נישט אז ס'זאל זיין מחוייב פון ביידע, דעריבער דארף מען שטיין דער אחותו צו זאגן אז אחותו בת אביו ובת אמו איז מען אויך מחוייב, איי ס'איז דאך א קל וחומר, אויב בת אביו שלא בת אמו איז מען מחוייב. ווייל עס קומט צו בת אמו אויכעט זאל מען זיין פטור? לומר שאין מזהירין מן הדין, פון דעם לערן איך אפ אז פון א קל וחומר קען איך נישט ווארענען און מאכן א קל וחומר אויב בת אביו שלא בת אמו האט מען געווארענט בת אביו ובת אמו לא כל שכן, נע ווען איך זעה די תורה און זאגט מיר דא א באזונדער פסוק אז ס'איז בת אביו און בת אמו צו זאגן אז אין מזהירין מן הדין. פרעגט די גמרא ורבי יוסי ברבי יהודה, רבי יוסי ברבי יהודה האלט דאך אויכעט אין מזהירין מן הדין, מען טרעפט דאך נישט ווער זאל קריגן אויף דעם אן, איז דאך מיר דער אחותך היא נישט איבריג, ווי קען מען זאגן אז דער אחותך היא גייט מען ממעט זיין, מען איז נאר מחיוב וועגן אחותך און נישט וועגן בת אשת אביו?

צו זאגן משום אחותך אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום בת אשת אביו. פון דעם היא לערן איך אפ דעם לימוד אז ס'איז נאר דא א לאו פון אחותו נישט פון בת אשת אביו. ורבנן, בלייבט דאך שווער אויף די רבנן. וואס דארף איך האבן דעם הי? איז דאך פון דעם א ראיה ממעט זיין מ'איז נאר עובר איין לאו. די רבנן זאגן אף על גב דכתיב אחותך איצטריך למכתב היא, ס'מוז נאך שטיין דער היא אויכעט, שלא תאמר זאלסט נישט זאגן, בעלמא מזהירין מן הדין, אומעדום איז מזהירין מן הדין, פון דא קען איך נישט אפלערנען אויף אומעדום, נאר פון א קל וחומר קען איך ווארענען, וכי תימא וועסטו וועלן פרעגן אחותך דכתב רחמנא למה לי, אויב איך זאג מזהירין מן הדין וואס האט מיר די תורה געשריבן דעם אחותך? כ'קען דאך עס אפלערנען פון א קל וחומר אז אויב בת אביו שלא בת אמו האט די תורה געווארנט בת אביו ובת אמו איז אוודאי, נאר מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא. כ'וואלט געזאגט, כ'ב טאקע מזהירין מן הדין, נאר וואס דען, כאטש איך לערן עס אפ פון א קל וחומר, שרייבט מיר די תורה א פסוק. כתב רחמנא היא, שרייבט מיר דער פסוק היא, צו זאגן היא, נאר דא אויף וואס דו האסט א איבריגן פסוק, זאג איך אז מ'איז מחויב ווען ס'איז הארבער, אבער פון א קל וחומר ערגעץ אנדערש קענסטו נישט אפלערנען קיין ווארענונג. די סברה פון מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא, האב איך אמאל געהערט די סברה, אויב איך ווייס עס פון א קל וחומר וואס זשע דארף מיר די תורה צו ווייזן און שרייבן א פסוק צו זאגן תורה איז העכער פון שכל. ורבי יוסי ברבי יהודה, די סברה פון רבי יוסי ברבי יהודה וואס ער לערנט אפ פון דעם אחותך היא צו זאגן מען איז נאר מחייב וועגן אחותך נישט וועגן בת אשת אביו, די אחותך היא איז דאך בכלל נישט איבריג, איך דארף דאך דאס האבן אפצולערנען פון דעם אין מזהירין מן הדין, נאר ער זאגט אזוי, אם כן, אויב ס'זאל זיין ווי די רבנן זאגן אז די פסוק גייט מען נאר זאגן אין מזהירין מן הדין, ביי וועלכע זאך דארף איך אפלערנען בקל וחומר, בת אביו ובת אמו? דאס איז דאך נאר ביי אונסין, ווייל ביי אונסין אין פסוק ט' שטייט אחותך בת אביך או בת אמך, קאן איך ווייס איך פון פסוק בת אביו שלא בת אמו בת אמו שלא בת אביו, און בת אביו ובת אמו דארף איך לערנען אפ פון א פסוק, ווייל ביי דעם פסוק י"א בת אשת אביך, דארטן רעדט זיך דאך צי ס'איז בין מן האב בין מן האם, צי ס'איז נאר מן האב, ווייס איך דאך ביידע, דארף איך נישט אפלערנען פון קיין קל וחומר, ווי דארף איך אפלערנען פון א קל וחומר נאר ביי אונסין, איז אויב ווי די רבנן זאגן לכתביה רחמנא לאחותך היא באידך קרא, זאל מען די תורה שרייבן דעם אחותך היא ביי דעם פסוק וואס דער פסוק רעדט זיך ביי בת אביך, וואס דארט ווערט נישט דערמאנט קיין אישות וואס איך לערן אפ אונסין, ווען איך זעה דער פסוק שטייט ביי בת אשת אביו צו זאגן אפילו ס'איז בת אשת אביו ביסטו נישט מחויב נאר צוליב אחותך היא. רשי.